בעזרת השם יתברך, מסכת ביצה, דף ל ט, מ'הייבט אן דף ל ט עמוד א' אויבן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, הגחלת כרגלי הבעלים, גחלת א קויל האט אויך א דין ווי די באלעבאס טייטש קריגט די תחום שבת פון די באלעבאס, ושלהבת, אבער פייער אליין, בכל מקום, וואס טייטש, שלהבת איז נישט קונה שביתה, א פייער איז נישט קונה שביתה, דהיינו אז א מענטש האט אנגעצינדן א לעכט, איז די לעכט אליין טאר מען נישט ארויסטראגן פון זיין תחום, אבער די פייער וואס ליגט אויפן לעכט, מעג א צווייטער נעמען פון די פייער אנצינדן א צווייטע לעכט. און די צווייטע לעכט עט יא מעגן ארויסגיין פון די תחום טאמער ס'באלאנגט צו א צווייטע מענטש, פארוואס ווייל פייער האט נישט קיין ממשות איז נישט קונה שביתה, זאגט די משנה אן ענדליכע דין, גחלת של הקדש מועלין בה, א קויל פון הקדש קען מען מועל זיין אין דעם, אזוי ווי יעדע חפץ פון הקדש, ושלהבת, א פייער פון הקדש, לא נהנין, איז חז"ל האבן גע'אסר'ט מען טאר נישט הנאה האבן פון דעם, ולא מועלין, פון דעסטוועגן מועל בהקדש איז מען נישט, פארוואס איז לא נהנין? עמער שוין זעהן די גמרא, זאגט אונז די משנה נאך א דין, המוציא גחלת לרשות הרבים, איינער וואס טראגט ארויס א קויל פון רשות היחיד לרשות הרבים שבת חייב, איז ער חייב, אלס די מלאכה פון הוצאה האט ער ארויסגעטראגן פון רשות היחיד לרשות הרבים, ושלהבת, טאמער איינער טראגט ארויס א פייער אליין, פטור, איז ער פטור, פארוואס ווייטער, ווייל שלהבת אין בה ממש, וויאזוי טראגט מען ארויס א פייער אליין, עמער שוין זעהן די גמרא, זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא וואס מ'גייט דא זעהן רעכנט אויס די דריי דינים פון די משנה מיט נאך צוויי דינים, זאגט די ברייתא אזוי חמשה דברים נאמרו בגחלת פינף זאכן, די ערשטע איז הגחלת כרגלי הבעלים ושלהבת בכל מקום, דאס איז א דין וואס מ'האט געזעהן אין די משנה, די צווייטע איז גחלת של הקדש מועלין בה ושלהבת לא נהנין ולא מועלין, האבן מיר אויך געזעהן אין די משנה, די דריטע דין איז גחלת של עבודה זרה אסורה, א קויל פון עבודה זרה איז אסור בהנאה, אזוי ווי יעדע זאך פון עבודה זרה, ושלהבת מותרת, אבער די פייער איז מותר בהנאה, דאס האט מען נישט געזען אין די משנה. די פערטע דין, המוציא גחלת לרשות הרבים חייב ושלהבת פטור, אויך א דין פון די משנה, און די פיפטע דין, האט מען נישט געזען אין די משנה, המודר הנאה מחבירו איינער וואס מאכט א נדר נישט צו הנאה האבן פון זיין חבר, איז אסור בגחלתו און מותר בשלהבתו, איז פון זיין גחלת טאר נישט הנאה האבן פון די שלהבת יא, פארוואס ווייל שלהבת אין בה ממש. פרעגט אונז די גמרא, מאי שנא שלהבת עבודה זרה דשריא, און מאי שנא דהקדש דאסירא, ביי הקדש זעמער אז די שלהבת די פייער פון הקדש די גחלת איז אסור ביי ביידע, איז אסור בהנאה, אבער די שלהבת איז לא נהנין ולא מועלין, הנאה האבן טאר מען נישט, ס'טייטש ס'דא א דרבנן אז מען טאר נישט הנאה האבן פון דעם, ביי עבודה זרה זעט מען דאס נישט, וואס איז א חילוק צווישן הקדש און עבודה זרה ביידע זענען דאך אסור בהנאה, ענטפערט די גמרא אזוי עבודה זרה דמאיסה ובדילי אינשי מינה, לא גזרו בה רבנן, הקדש דלא מאיס ולא בדילי אינשי מיניה, גזרו ביה רבנן, ס'טייטש ווי נישט ווי, אין הכי נמי ביידע זענען אסור בהנאה, סיי הקדש סיי עבודה זרה, אבער ווי נישט ווי עבודה זרה איז פארמיסט, א מענטש עקלט זיך פון דעם, און ממילא אז ער עקלט זיך פון דעם, עט ער קיינמאל נישט הנאה האבן פון א עבודה זרה בטעות, פארדעם האט מען נישט געדארפט גוזר זיין אויף די פייער פון עבודה זרה, מה שאין כן הקדש, א מענטש טאקע איז דערווייטערט פון הקדש אבער ער עקלט זיך נישט פון דעם און נישט פארמיסט פון דעם, דערפאר דארט האבן חז"ל געדארפט גוזר זיין מען זאל נישט הנאה האבן פון די פייער, כדי טאקע א מענטש זאל נישט צוקומען צו הנאה האבן פון אנדערע זאכן פון הקדש. זאגט אונז די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, המוציא גחלת לרשות הרבים חייב, ושלהבת פטור, איינער וואס טראגט ארויס א גחלת שבת איז חייב אלס הוצאה, א פייער אליין איז מען פטור. וואס מיינט ארויסטראגן א פייער אליין? עמיר זען טאקע יעצט אין די גמרא. אבער פארדעם פרעגט די גמרא, והא תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אז המוציא שלהבת כל שהוא חייב, אין די ברייתא שטייט אנדערש ווי די משנה, אין די ברייתא שטייט אז מען טראגט ארויס א שלהבת, וואס טייטש מען טראגט ארויס א פייער אליין, איז מען יא חייב אלס הוצאה, און ביי אונז שטייט אז נישט, אמר רב ששת, זאגט רב ששת, כגון שהוציאו בקיסם, די ברייתא רעדט זיך אז מען האט ארויסגעטראגן די פייער אויף א קליינע שפענדעלע האלץ, וואס א פייער וואס ברענט אויף א שפענדעלע האלץ, דאס איז טאקע א חשוב'ע פייער, אויף דעם איז מען טאקע חייב אלס הוצאה, אבער א פייער וואס ברענט אויף גארנישט, וואס איז נישט אנגעצינדן אויף א האלץ, אויף דעם טאקע האט אונזער משנה געזאגט פטור, פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט, טאמער דער פייער איז אנגעצינדן אויף א האלץ, ותיפוק ליה משום קיסם, איז מען סתם אזוי חייב אלס הוצאה, ווייל ער האט ארויסגעטראגן די האלץ וואס שייכות האט דער פייער דא, ענטפערט די גמרא בדלית ליה שיעורא, דער קיסם, דער שפענדל, איז קלענער ווי די שיעור, ס'טייטש אויף דעם אליין איז מען נישט חייב אלס הוצאה, דתנן אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין שבת המוציא עצים, כדי לבשל ביצה קלה, די שיעור וויפיל האלץ מען דארף טראגן כדי מען זאל זיין חייב אלס הוצאה, איז דארף זיין גענוג האלץ אנצינדן א פייער צו קענען קאכן אויף דעם אן איי פון א תרנגולת, על כל פנים, די שפענדעלע האלץ דא איז קלענער ווי די שיעור, און ממילא די האלץ אליין, אויף דעם איז נישט דא קיין חיוב הוצאה, אבער די פייער וואס ברענט אויף די האלץ דאס איז שוין א חשוב'ע פייער, און ממילא ביי דעם איז דא א חיוב הוצאה, ביי אונזער משנה, וואס ברענט נישט אויף קיין האלץ, ביי דעם האט די משנה געזאגט פטור. אביי אמר, אביי ענטפערט אן אנדערע תירוץ, זאגט ער כגון דשייפיה מנא משחא ואתלי ביה נורא אז מען האט אנגעשמירט א כלי וועט מען באלד זען א כלי חרס האט מען אנגעשמירט מיט אויל און אזוי צינדט מען אן א פייער אויף די כלי די גאנצע זאך כאפט זיך אן א פייער דאס איז א ציור ביי אזא אופן איז מען חייב מה שאין כן אונזער משנה רעדט זיך סתם פייער וואס ברענט נישט אויף א כלי וואס ביי דעם איז מען פטור איז רשי ברענגט דא צוויי פשטים אין דאס אביי זאגט אדער אביי קריגט זיך אויף די פריערדיגע תירוץ און אביי האלט טאקע אז א פייער וואס ברענט אויף א קיסם אויף א שפענדל איז גארנישט מיט נישט נאר א פייער וואס ברענט אויף א כלי דאס האט א חשיבות א צווייטע פשט זאגט רש"י אז אביי איז מסכים צו די פריערדיגע תירוץ, א קיסם אין הכי נמי איז א חשובע פייער, נאר ער לייגט צו, אפילו א כלי וואס ברענט, וואס ברענט דאך נישט נארמאל, ס'איז נישט געמאכט צו ברענען דער כלי, מ'האט סתם ארומגעשמירט מיט אויל, דאס איז א גרעסערע חידוש, פארדעם לייגט עס אביי צו, דאס הייסט אויך א חשובע פייער. פרעגט אבער די גמרא ותיפוק ליה משום מנא, אויב א כלי ברענט, און ער טראגט ארויס דער כלי, איז ער סתם אזוי חייב הוצאה ווייל ער האט ארויסגעטראגן א כלה? ענטפערט די גמרא בחספא, דא רעדט זיך א שטיקל חרס א צעבראכענע שטיקל חרס דאס הייסט נישט קיין כלי, אויף דעם איז מען נישט חייב אלץ הוצאה. איי ותיפוק ליה משום חספא, פארוואס נישט? זאגט די גמרא בדלית ליה שיעורא, דא רעדט זיך טאקע א שטיקל חרס האט נישט קיין שיעור דתנן מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט טאקע דארטן שבת אז חרס וואס איז די שיעור פון א חרס מ'איז חייב אויף דעם אלץ הוצאה כדי ליתן בין פצים לחבירו, ס'טייטש די פצים דאס איז די מסגרת וואס מ'לייגט ארום די טיר אדער די פענסטער אמאל האט מען געלייגט אזעלכע העלצער ארום און ארום דאס הייסט א פצים, אז אמאל אמאל האט מען גענוצט צוויי שטיקלעך האלץ איינס א דיקע א דינע וואס איז געבליבן אזא ריווח צווישן זיי מען האט אריינגעלייגט דארט חרס צווישן די רעווחים צווישן די פצימין איז טאמער ס'איז גענוג גרויס אריינצוגיין אין די לעכער דאס הייסט שוין א חשוב'ע שטיקל חרס קליינער פון דעם האט נישט קיין שיעור און ממילא אזא קליינטשיגע שטיקל חרס ברענט אויף דעם א פייער אלס די חרס איז מען נישט חייב נאר אלס די פייער איז מען חייב איי פרעגט די גמרא אלא הא דתנן המוציא שלהבת פטור היכי משכחת לה וויאזוי טאקע טראגט מען א פייער ארויס אליין? א פייער וואס ברענט נישט אויף קיין האלץ און ברענט נישט אויף קיין חרס, איז וואס ברענט דא? ענטפערט די גמרא, כגון דאדייה אדויי לרשות הרבים, ס'רעדט זיך טאקע ביי אונזער משנה ביי א ציור, אז ס'ברענט א פייער אין רשות היחיד, און דער מענטש שטייט אינעווייניג און ער בלאזט עס אזוי ארויס אז די פלאם זאל אריינגיין אין רשות הרבים, איז טאקע ביי אזא ציור, האט די משנה געזאגט, אז מ'איז פטור. זאגט די משנה ווייטער, בור של יחיד כרגלי היחיד, א מענטש האט פאר זיך א אייגענע א פריוואטע בור וואס ליגט נעבן וואסער, איז די וואסער איז קונה שביתה צוזאמען מיט אים, ס'מעג נאר זיין אין זיין תחום, ושל אנשי אותה העיר כרגלי אנשי אותה העיר, א בור פון א שטאט איז האט די תחום טאקע פון די שטאט, די וואסער מעג מען נאר טראגן אין די תחום פון די שטאט, ושל עולי בבל, די אלע גריבן וואס מ'האט געגראבן אויפן וועג פון בבל צו ארץ ישראל, וואס דאס איז געשטאנען לרשות די אלע מענטשן וואס זענען דארט אריבער, איז די דין אז מ'שעפט וואסער פון דארט יום טוב. איז עס כרגלי הממלא, ס'טייטש, דער וואס שעפט די וואסער, קריגט די וואסער גראד זיין תחום, און ווי רש"י שמועסט אויס קודם כל, די משנה קריגט זיך טאקע אויף רבי יוחנן בן נורי, וואס אונז האמיר געזען אין די פריערדיגע בלאט אז חפצי ההפקר זענען קובע תחום פאר זיך, ס'טייטש, דארט וואו זיי זענען געווען ווען יום טוב איז אריין, דארט זענען זיי קונה שביתה, דא זעהן מיר קודם כל ס'איז נישט אזוי, ווייל דא שטייט כרגלי הממלא, און נאך לייגט רש"י צו אז לכאורה כרגלי הממלא איז טייטש, דער וואס שעפט די וואסער קריגט יעצט זיין תחום, און אז ער געבט יעצט פאר א צווייטן, טאר דער צווייטער עס נישט ארויסנעמען פון זיין תחום, ווייל ס'איז זיינס יעצט, לכאורה וויאזוי איז עס זיינס, ווען יום טוב איז אריין, איז דאך דער וואסער געלעגן אינעם גריב, זאל מען זאגן אז ס'איז אינגאנצן נישט קונה שביתה, יעדער איינער מעג עס טראגן צו זיין תחום, איז אויף דעם זאגט רש"י אוודאי מוז מען זאגן, די משנה האלט אז מען זאגט ברירה, ממילא ברגע וואס א מענטש שעפט די וואסער, הוברא הדבר למפרע, אז דאס איז יעצט אין זיין תחום, יעצט אז ער געבט עס פאר א צווייטן, טאר דער צווייטער עס נישט ארויסטראגן פון זיין תחום טאקע. זאגט די הייליגע גמרא, רמי ליה רבא לרב נחמן, רבא האט א סתירה געפרעגט צו רב נחמן, תנן, ביי אונזער משנה שטייט בור של יחיד כרגלי היחיד, אז די תחום פון די וואסער איז די תחום פון די בעל הבור, ורמינהי, פרעגט ער א סתירה, שטייט אין א ברייתא, נהרות המושכין, ס'טייטש טייכן וואס פארן, ומעיינות הנובעין אדער קוואלן וואס קומט ארויף וואסער, הרי הן כרגלי כל אדם, וואס טייטש, די וואסערן זענען קיינמאל נישט קונה קיין שביתה, ממילא יעדער איינער מעג עס טראגן צו זיך אין תחום אריין, און אז מען געבט עס איבער פאר א צווייטן מעג עס דער צווייטער אריין טראגן צו זיך אין תחום אריין, זעען מיר דאך אנדערש פון אונזער משנה, ענטפערט די גמרא, אמר רבא הכא במאי עסקינן במכונסין, אתמר נמי אמר רבי חייא בר אבין אמר שמואל במכונסין, אונזער משנה רעדט זיך טאקע נישט ביי גריבן ביי א בור וואס פליסט, א בור וואס פליסט א מעיין, א קוואל אדער א טייך, ביי דעם זאגט מען טאקע היות עס רוקט זיך, איז עס קיינמאל נישט קונה קיין שביתה, ס'איז כרגלי כל אדם, מה שאין כן אונזער משנה, אונזער משנה רעדט זיך במכונסין וואס דא איז אוודאי קונה שביתה. זאגט אונז די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין משנה ושל עולי בבל כרגלי הממלא, איינער פילט אן וואסער פון די בארות פון די בורות פון די עולי בבל, איז דער ממלא דער וואס שעפט די וואסער ס'קריגט זיין תחום, שפעטער ער געט די וואסער פאר א צווייטן, איז טוישט זיך נישט די תחום, די תחום בלייבט דעם ממלא'ס. זאגט די גמרא איתמר, מ'האמיר געלערנט, מילא ונתן לחבירו, וואס איז טאמער איינער האט נישט געשעפט וואסער פאר זיך, נאר ער האט קלאר געשעפט וואסער דארט פון די בור פון עולי בבל, פאר זיין חבר, ער האט אינזין ער וויל עס געבן פאר זיין חבר, ר' נחמן אמר, כרגלי מי שנתמלאו לו, ר' נחמן זאגט טאקע אז זיין חבר איז קונה שביתה וואס טייטש דער וואסער קריגט די קנין שביתה פונעם חבר ס'קריגט די חבר'ס תחום רב ששת אמר רב ששת זאגט ניין כרגלי הממלא דער וואס שעפט קריגט עס זיין תחום נישט די חבר'ס זאגט די גמרא במאי קא מיפלגי וואס איז די מחלוקת מר סבר בירא דהפקרא הוא ס'טייטש רב ששת האלט אז די אלע בורות פון די עולי בבל אויף די וועג פון בבל צו ארץ ישראל איז הפקר'דיגע בורות און ממילא אז ס'איז פון הפקר קען א מענטש נישט זוכה זיין א זאך פון הפקר פאר זיין חבר ווי די גמרא ברענגט בבא מציעא ווייל אפילו זכין לאדם שלא בפניו, מען קען מזכה זיין א זאך פאר א צווייטן, אבער דא אז ס'איז א חפץ פון הפקר, איז פאר די חבר איז טאקע א זכות, אבער פאר אלע אנדערע מענטשן פאר גאנץ כלל ישראל איז א חוב, ווייל יעצט קען עס קיינער נישט נעמען, ממילא קען מען נישט מזכה זיין הפקר פאר א צווייטן נאר פאר זיך, דערפאר טאקע זאגט רב ששת אז כרגלי הממלא, די וואסער קענסטו נישט געבן פאר יענעם, איז עס קונה שביתה מיט דיר, ומר סבר, בירא דשותפי, ר' נחמן האלט ניין, אז די אלע בורות פון די עולי בבל זענען שותפות פון גאנץ כלל ישראל, ס'איז נישט קיין הפקר, און במילא ווען דער איד שעפט וואסער פאר זיין חבר איז כאילו ער איז א שליח צו ברענגען די וואסער פון זיין חבר פאר זיין חבר, וואס ביי אזא ציור טאקע איז די וואסער קונה שביתה מיטן חבר, און דאס זאגט טאקע ר' נחמן כרגלי מי שנתמלאו לו. איתיביה רבא לר' נחמן, פרעגט יעצט רבא א קשיא צו ר' נחמן, ר' נחמן האט דאך יעצט געזאגט אז דער בור פון די עולי רגלים איז א שותפות צווישן אלע עולי רגלים, פרעגט רבא צו ר' נחמן, מ'האמיר געלערנט אין א משנה אין נדרים אז איינער וואס זאגט הריני עליך חרם, ס'איז א לשון וואס מ'קען זאגן א מענטש אסר'ט זיך אויף יענעם, איז המודר אסור, טאר יענער טאקע נישט הנאה האבן פון דעם מענטש. הרי אתה עלי חרם, טאמער א מענטש זאגט פאר א חבר דו זאלסט זיין אויף מיר חרם איז הנודר אסור, טאר ער טאקע נישט הנאה האבן פונעם חבר, הריני עליך ואתה עלי, טאמער ער זאגט אזא סארט לשון איז שניהם אסורין זה בזה, איז טאקע קיינער טאר נישט הנאה האבן איינער פונעם צווייטן, פון דעס וועגן זאגט די משנה דארט ומותרין בשל עולי בבל, זיי ביידע מעגן הנאה האבן פון די בורות פון עולי בבל, פארוואס? ווייל די משנה האלט אז די בורות אין עולי בבל זענען הפקר, ס'איז נישט קיין שותפות, טאמער ס'וואלט געווען א שותפות, גאנץ כלל ישראל איז דא האסטו צוויי אידן וואס טארן נישט הנאה האבן איינער פונעם צווייטן, טארן זיי נישט הנאה האבן פון דעם בור, ווייל יעדע איינער האט דאך א שותפות דא, און ממילא ראובן טאר נישט הנאה האבן פון שמעון'ס חלק, און שמעון טאר נישט הנאה האבן פון ראובן'ס חלק, אבער היות וואס די משנה האלט ס'איז נישט אזוי, נאר זי האלט אז ס'איז הפקר אינגאנצן, אז ס'איז הפקר מעג יעדער איינער הנאה האבן פון דעם, אבער ואסורים בשל אותה העיר, וואס טייטש די צוויי וואס זענען אסור איינער אויפן צווייטן, טארן נישט הנאה האבן פון זאכן וואס באלאנגט פארן שטאט, פון די תושבי העיר, פארוואס ווייל דאס שוין א שותפות, און ממילא אז ראובן האט דא א חלק און שמעון האט דא א חלק, און ראובן און שמעון זענען אסור איינער אויפן צווייטן, טאר קיינער נישט הנאה האבן. זאגט יעצט די משנה ואלו הן דברים של עולי בבל, וואס מיינט דאס די זאכן פון עולי בבל, וואס אויף דעם האט מען געזאגט ס'איז הפקר, דאס איז הר הבית, הלשכות, והעזרות, ובור של אמצע הדרך, די אלע זאכן ווערן גערופן עולי בבל, ואלו הן של אותה העיר, דאס איז רחוב, בית הכנסת און בית המרחץ, דאס ווערט גערופן זאכן פון שטאט, וואס ביי דעם איז דא א שותפות. על כל פנים, פירט אויס רבא די קשיא צו ר' נחמן, ואי אמרת, בירא דשותפי הוא טאמער דו האלטסט טאקע אז די בור פון עולי רגלים איז שותפות נישט הפקר אויב אזוי אמאי מותר פארוואס זאגט די משנה אז די צוויי שונאים דא וואס האבן זיך פיינט וואס האבן זיך מדיר געווען הנאה איינער פון צווייטן פארוואס זאגט די משנה זיי מעגן הנאה האבן פון דעם גריב והתנן מען האט דאך געלערנט אין א משנה אז שותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורים ליכנס לחצר צוויי שותפים פון א חצר וואס האבן געמאכט א נדר קיינער האט נישט הנאה איינער פון צווייטן טארן טאקע נישט אריינגיין אין חצר, און פארוואס דא שטייט אין די משנה אז ביידע מעגן הנאה האבן פון די גריב טאמער טאקע איז עס א שותפות, ענפערט ר' נחמן אזוי, לרחוץ בבור הכי נמי, ס'טייטש אוודאי ביסטו גערעכט, טאמער מען רעדט דא פון וואשן אינעם גריב, אוודאי טארן זיי זיך נישט וואשן, פארוואס טאקע? ווייל צוויי שותפים, ביידע זענען שותפים, יעדער האט געמאכט א נדר נישט צו הנאה האבן פונעם אנדערן, טאר מען זיך נישט וואשן פון די וואסער וואס באלאנגט פאר יענעם, והכא במאי עסקינן, נאר פון וואס רעדט דא די משנה אז די משנה זאגט ביידע מעגן יא, דא רעדט מען נישט זיך וואשן פון דעם גריב, נאר דא רעדט מען למלאות, מר מדידיה קא ממלא און מר מדידיה קא ממלא, מען רעדט דא פון אנפילן וואסער אויף צו טרינקען, וואס ביי דעם זאגט ר' נחמן יש ברירה, און אז יש ברירה פשט יעדער איינער פילט אן די וואסער מען זאגט הוברר הדבר למפרע אז די וואסער איז אלעמאל געווען זיינס, ווען עס קומט זיך צו וואשן וואשן איז דאס נישט שייך צו זאגן, ווייל וואסער די רגע א מענטש גייט אריין אין דעם גריב, האט ער אטאמאטיש הנאה אויך פונעם חבר'ס חלק, דער גריב איז פילער וועגן דעם, ס'קומט צו טרינקען, קען מען זאגן ברירה, זאגט ר' נחמן פון דעם רעדט די משנה, און טאקע מותרין בשל עולי בבל, זיי מעגן טרינקען פון דעם וואסער פון די עולי בבל, ווייל מען זאגט ברירה. פרעגט אבער די גמרא, וסבר ר' נחמן יש ברירה, האלט דען ר' נחמן פון ברירה? והתנן, מ'האט געלערנט אין א משנה אין שקלים. האחין השותפין, ברידער זענען שותפים, וואס ווי מ'וועט שוין זעהן איז דא צוויי אופנים אז ברידער זענען שותפים, איין אופן איז, א טאטע איז געשטארבן, און ס'איז געפאלן א ירושה דא פאר אלע ברידערס. די ברידערס צעטיילן זיך נישט, מ'מאכט נישט קיין געשעפטלעך גארנישט, נאר אלע ברידערס באנוצן זיך מיט אלע נכסים, מ'דרייט זיך ביים טאטן אין שטוב. דאס ווערט גערופן תפיסת הבית, תפיסת הבית איז טייטש כאילו דער טאטע לעבט נאך, און אויף געוויסע דינים טאקע איז טאקע כאילו דער טאטע לעבט, די קינדער לעבן נאך ביים טאטן. שפעטער איז דא א צווייטע אופן וואס די ברידערס זענען שותפים, אז זיי האבן זיך יא צעטיילט מיט די ירושה, יעדער איינער גענומען א חלק, שפעטער האבן זיי מחליט געווען זיי ווילן צוריק ווערן שותפים, וואס דעמאלטס זאגט מען מער נישט תפיסת הבית, דעמאלטס זענען זיי שותפים לכל דבר. יעצט אזוי, זאגט די משנה, כשחייבים בקלבן, וואס מיינט א קלבן? קלבן מיינט אזוי, ביי מחצית השקל אין די צייט פון בית המקדש האט מען געדארפט ברענגען א מחצית השקל אין בית המקדש, איז חזל האבן מתקן געווען אז ווען מען ברענגט א מחצית השקל דארף מען צוברענגען דערצו א קלבן, קלבן דאס איז א קליינטשיגע מטבע, די סיבה וואס מען האט געדארפט צאלן א קלבן איז ווייל ס'קאסט געלט אויפצוטוישן די אלע האלבע שקלים אויף גאנצע שקלים, און במילא דארף מען צוצאלן א קלבן וואס די הקדש האט געדארפט צאלן פאר די טוישער, דארף יעדע איד צולייגן. יעצט בעצם, וואס איז טאמער צוויי אידן צוזאמען, אנשטאטס יעדער ברענגען א האלבע שקל, צוויי אידן צוזאמען ברענגען א שקל, איז אפשר ביי אזא אופן דארף מען נישט ברענגען קיין קלבון, פארוואס? ווייל די סיבה וואס מען ברענגט א קלבון, איז ווייל בית דין, בית מקדש, דארף אויפטוישן די האלבע שקל צו א גאנצע שקל, דא ברענגען דאך צוויי מענטשן צוזאמען א גאנצע שקל, איז אפשר מען פטור פון א קלבון, פון דעסט וועגן זאגט מען נישט אזוי, מען זאגט נישט צוויי מענטשן צוזאמען זענען פטור פון א קלבון חוץ ביי איין אופן, וועלכע אופן? א טאטע מיט קינדער, א טאטע וואס האט צוויי זין און ברענגט א שקל פאר צוויי זין צוזאמען, דארף טאקע נישט צוצאלן א קלבון, און במילא זאגט די משנה דארט אזוי, כשחייבים בקלבון, ס'טייטש ווען די ברודערס האבן זיך צוטיילט, זיי האבן זיך צוטיילט נארמאל די ירושה און שפעטער געמאכט א נייע שותפות, און במילא מער נישט דא דא קיין תפיסת הבית, מ'זאגט נישט כאילו דער טאטע לעבט נאר יעדער ברודער לעבט פאר זיך, איז טאקע טאמער צוויי ברודערס וועלן צוזאמען ברענגען א שקל, וועט יעדער דארפן צאלן א קלבון, איז ביי אזא ציור איז טאקע פטורים ממעשר בהמה, ס'דא א דין, שותפים וואס זענען בעל בית אויף א בהמה זענען פטור פון מעשר בהמה, איז די ברודער זענען אויך שותפים, ממילא טאמער זיי האבן א שותפות אין א בהמה, זענען זיי פטור פון מעשר בהמה. ווייטער אבער, וכשחייבים במעשר בהמה, וואס איז ביי א ציור וואס זענען יא מחויב במעשר בהמה, דהיינו ביי אן אופן וואס מען האט זיך נישט צוטיילט מיט די ירושה, נאר די ירושה ליגט נאך אין תפיסת הבית, ס'איז כאילו דער טאטע לעבט, און אז ס'איז כאילו דער טאטע לעבט איז פשט כאילו די בהמות באלאנגען נאך צום טאטן, און אז כאילו ס'באלאנגט נאך צום טאטן איז נישטא קיין שותפות דא, און אז ס'איז נישטא קיין שותפות איז מען חייב במעשר בהמה, איז ביי אזא ציור טאקע איז פטורים מן הקלבון, דארפן נישט צאלן קיין קלבון ווייל ס'איז כאילו דער טאטע לעבט. טאטע וואלט געלעבט וואלט ער געקענט געבן איין שקל פאר צוויי זין, איז מען טאקע פטור פונעם קלבון. ואמר רב ענן, רב ענן זאגט טאקע אויף די משנה, לא שנו אלא שחלקו גדיים כנגד טלאים, וטלאים כנגד גדיים. וואס טייטש, ווען טאקע זאגט מען אז די ברידער זענען ריכטיגע שותפים און מער נישט תפיסת הבית, דאס איז טאמער די ברידער זענען געווארן ביזנעסלייט, איין ברידער זאגט פארן צווייטן, דו נעם גדיים, איך נעם טלאים, דו נעם די תיישים, יעדער איינער נעמט זיך עפעס א צווייטע מין בהמה, א צווייטע מין זאך, און שפעטער נאך אפאר יאר זענען זיי מחליט צוריק צו מאכן א שותפות, דעמאלטס טאקע זאגט מען א נייע זאך אינגאנצן ס'מער נישט דא קיין תפיסת הבית, ס'איז סתם ס'א נייע ביזנעס, אבל אבער זאגט רב ענן, חלקו גדיים כנגד גדיים וטלאים כנגד טלאים, אומר זהו חלקו המגיעו משעה ראשונה לכך, ס'טייטש טאמער מ'האט זיך צוטיילט פונקטליך, נישט ווי א ביזנעס, נאר יעדער איינער ס'איז געווען דריי גדיים דריי זין, יעדער האט קריגן א גדי, די זעלבע זאך מיט די טלאים, יעדער איינער האט זיך געקריגן זיין חלק, דעמאלט זאגט רב ענן, זאגט מען דאך יש ברירה, אז יש ברירה איז פשט אז הוברר הדבר למפרע אז יעדער איינער האט געקריגן זיין חלק, ס'טייטש גראד ווען די טאטע איז אוועק האט יעדער געקריגן איין גדי, מיט איין טלה, איז פשט ס'איז גארנישט געשען דא, ס'איז קיינמאל נישט געווען אז איין ברודער האט פארקויפט פארן צווייטן, ס'איז נישט ממש ארויס פון תפיסת הבית, און ממילא אז זיי זענען מחליט צוריק צו גיין אין תפיסת הבית, קענען זיי מחליט זיין, איז נישט פשט זענען פרישע שותפים, נאר מען זאגט טאקע אז מען קען צוריק דרייען די רעדל, צוריק אריין אין תפיסת הבית אריין, ורב נחמן אמר רב נחמן זאגט ניין, נישטא אזא זאך, אפילו חלקו גדיים כנגד גדיים, וטלאים כנגד טלאים, אין אומרים זה חלקו המגיעו משעה ראשונה לכך, רב נחמן זאגט אין ברירה, און אויב אין ברירה, איז אפילו טאקע לאמיר זאגן ס'דא דריי ברודערס מיט דריי גדיים, יעדער ברודער קריגט א גדי, און נישט פשט הוברר הדבר למפרע אז יעדע ברודער האט גע'ירש'נט א גדי, נאר דאס דארף מען פארקויפן איינער פארן צווייטן יעדער איינער האט א חלק אין יעדע גדי, און יעדער ברודער דארף פארקויפן זיין חלק פארן ברודער, און ממילא ווערט עס גראד א שותפות, ס'ווערט גראד אויס תפיסת הבית, און מען קען נישט צוריק מאכן תפיסת הבית, על כל פנים זעהן מיר דאך קלאר דא אז ר' נחמן האלט אין ברירה, און טאמער ר' נחמן האלט אין ברירה דארף מען פארשטיין טאמער טאקע ר' נחמן האלט אויך אז די בור פון די עולי רגלים זענען א שותפות פון גאנץ כלל ישראל, אויב אזוי וואס איז פשט פון די משנה אז ווען צוויי אידן זענען מודר הנאה איינער פון צווייטן מעגן זיי טרינקען פון אזא גריב, זענען דאך ביידע שותפים דא און מען זאגט נישט קיין ברירה אלא נאר און במילא ענטפערט די גמרא אזוי דכולי עלמא בירא דהפקירא, יעדער איז אוודאי מודה אז א בור, דער בור פון עולי רגלים איז הפקר און נישט קיין שותפות, און ממילא אז ס'איז הפקר איז פארשטייט זיך צוויי אידן זענען מודר הנאה איינער פונעם צווייטן, מעג יעדער טרינקען פונעם גריב ווייל ס'איז הפקר, נאר וואס דען, אלא הכא במגביה מציאה לחבירו קמיפלגי, מר סבר קנה ומר סבר לא קנה, ס'טייטש אויב אזוי, אויב טאקע יעדער האלט אז די בור פון די עולי רגלים איז הפקר, איז וואס איז פשט אין די מחלוקת ר' נחמן און ר' ששת אז ר' נחמן זאגט כרגלי מי שנתמלאו לו, און ר' ששת זאגט כרגלי הממלא, זאגט די גמרא אז אין הכי נמי אזוי ווי מען האט געזאגט פריערט אוואדע איז סיי ר' נחמן און סיי ר' ששת מודה אז א מענטש קען נישט זוכה זיין אין א הפקר'דיגע זאך פאר זיין חבר, נאר וואס דען אפילו טאקע מען קען נישט זוכה זיין א הפקר'דיגע זאך פארן חבר איז נאך אלץ דא א שאלה וואס איז טאמער איינער האט זיך איינגערעדט מען קען יא, ער האט געוואלט זוכה זיין עפעס פארן חבר, די שאלה איז צו ער איז עס יעצט קונה צו נישט. איז רב ששת זאגט אז די חבר האט עס נישט קונה געווען איז ער עס קונה און פאר דעם איז כרגלי הממלא רב נחמן זאגט ניין די חבר האט עס טאקע נישט קונה געווען אבער ער האט עס אויך נישט קונה געווען און ממילא בלייבט די וואסער הפקר ביז ווען ביז די חבר נעמט די וואסער דעמאלטס וועט עס די חבר קונה זיין פאר דעם זאגט רב נחמן כרגלי מי שנתמלאו לו